יום ראשון פרשת יתרו, י ד שבט תשפ ג, מען גרייט זיך צו קבלת התורה, מיר ווייסן וואס חזל זאגן אונז בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ וואס איז ראשית, תורה נקרא ראשית, די גאנצע וועלט איז באשאפן געווארן צוליב די תורה, און מיר ווייסן די פסוק, די משנה ברענגט אין פרקי אבות, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו, די גאנצע בריאה האט די אייבערשטער באשאפן פאר די תורה. אמאל איז וויכטיג אז מען זאל קוקן אויף דעם פון א, עס אויסחשבונען דער דער מאמר חזל, דער פסוק, וואס הייסט אויסחשבונען? מען זאל טייטשן די ווערטער וואס מען זאגט, וואס הייסט דאס אז דער רבונו של עולם האט באשאפן די גאנצע וועלט פאר די תורה? אסאך מאל די מוח איז שוין צוגעוואוינט צו די ווערטער און מען איז זיך נישט מתבונן וויפיל חכמה ס'ליגט אין די אין די ווערטער פון חזל, און מען דארף עס לערנען כדי אז ס'זאל מעורר זיין דעם מענטש, און ס'ברענגט אז א איד לערנט עס מיט די ריכטיגע צוגאנג ברענגט עס לידי מעשה אז מען לערנט דורך די מאמר חזל בעסער. און מיר לערנען בסייעתא דשמיא וואס דער הייליגער רמב ם לערנט אונז אויס, ס'איז א באוואוסטער רמב ם, אבער אסאך מאל זאגט מען נאר איבער קליינע שטיקעלעך פון דעם רמב ם, מען דארף לערנען מער פון דעם רמב ם, דער רמב ם איז אין די הקדמה צו משניות, די הקדמה צו סדר זרעים האט דער רמב ם א לאנגע לאנגע הקדמה, און דער רמב ם רעדט דורך זייער אסאך עניינים, און איינע פון די זאכן וואס דער רמב ם רעדט דורך איז דער ענין, וואס מיינט דאס אז דער רבונו של עולם האט באשאפן אלע זאכן פון די וועלט פאר די תורה? ס'איז דא אסאך מאמרי חז ל דא ארום דעם, אלץ איז פאר דער יום השישי, פאר דער ו' סיוון, פאר ווען דער רבונו של עולם האט געגעבן די תורה, די גאנצע ויחלו השמים והארץ, אלץ איז צוליב די קבלת התורה און פאר אידן וואס זיי היטן די תורה. אז מ'גייט א שטיקל, ס'איז דא, דער רמב ם הייבט הייבט אן די נקודה דארטן, זאגט דער רמב ם אזוי, דע כי הקדמונים חקרו חקירה עצומה, די די קדמונים זענען חוקר א געוואלדיגע חקירה, די גוטע קעפ טראכטן וואס איז די תכלית פארוואס דער רבונו של עולם האט באשאפן די אלע זאכן וואס זענען דא אויף די וועלט. א מענטש קוקט זיך אום און ער זעט ס'איז דא מיליאנען סארטן נבראים וואס מיר זעען, די אלע סארטן גראזן וואס איז דא, און די אלע סארטן פירות וואס איז דא, די אלע סארטן ירקות וואס איז דא, די אלע סארטן וואסערן, מיט די אלע סארטן בעלי חיים, חיות, בהמות, עופות. ס'איז אן א שיעור און אלע סארטן אלע מינים און יעדע איינע איז געמאכט פון אזויפיל חלקים און אלע מענטשן די אלע דוממים צומח'ס מיט די חיים מיט מדבר איז אלע סארטן האט די אייבישטער באשאפן שאלה איז וואס איז די תכלית ווען די רמב ם רעדט וועגן די קשיא איז די רמב ם איז דאס מקדים מיט א משל. דער רמב"ם זאגט ווען א מענטש וואלט געמאכט עפעס א יצירה, לאמיר זאגן די רמב"ם'ס משל איז אז א מענטש וואלט געמאכט מיט זיינע הענט, א מענטש מאכט נישט קיין יש מאין, א מענטש מאכט נאר א יש מיש, אבער אפילו ווען א מענטש מאכט יש מיש, ער האט געמאכט א כלי וואס זאל קענען שניידן האלץ, דאס הייסט א שארפע שארפע מעסער וואס ס'איז אויסגעשטעלט און מ'גיט א לייג אריין א האלץ דא, און ס'גיט א שנייד די האלץ, גראבע האלץ. ווען א מענטש מאכט דעם כלי, איז וואס די פשט אז ער האט געמאכט דעם כלי? ווייל אין זיין מח פון דעם מענטש איז שוין פארדעם געווען א ציור פון די תכלית וואס ער זוכט. דאס איז דאך אלעמאל דא ביי די מענטשן וואס זיי טראכטן פונעם רעיון. דער מענטש האט געטראכט, ס'איז דאך אזוי שווער צו שטיין און מ'טוט שניידן די האלץ און ווי קען מען עס מאכן גרינגער, ווי קען מען מאכן אז מען זאל קענען א סאך מער האלץ שניידן, ווי קען מען מאכן ס'זאל זיין מדויק, ביז דער מענטש איז איינגעפאלן זעט אויס אז מען דארף האבן עפעס א שארפע מעסער מיט א גרינגע וועג ווי אזוי די מעסער זאל דורכגיין אין די האלץ, ווייל אז מען דארף זיך אזוי שוויצן וועט עס זיין צו שווער, און ווי אזוי דארף עס זיין אויף וועלכע סארטן ווינקל כדי אז עס זאל זיין די גרינגסטע צו שניידן, און ערשט האט דער מענטש געזען די תכלית, און די מענטש האט פארשטאנען אז מען דארף עפעס דא צושטעלן כדי צו קענען אנקומען צו דעם תכלית. ער זעט האלץ, ער ווייס אז ס'דארף זיין געשניטענע האלץ. און יעצט טראכט ער ווי ווי גייט מען די אלע טרעפעלעך ביז מען קומט אן אז מען זאל אנקומען צו יענעם תכלית, און דאס איז די פשט פון דעם כלי וואס דו טרעפסט. למעשה, לאמיר רעדן אויף א היינטיגע סארט שפראך, מיר קענען אפאר סארט מאשינען, דער פשוט'ער מענטש, דאס הייסט אין א שטוב צו א פריזשידער צו א אויוון צו א וואש מאשין צו אלע אזעלכע סארטן זאכן דאס זענען אזעלכע זייער פשוטע סארטן מאשינען פאר די צרכים פון א שטוב צו צרכים פון א אידישע שטוב אז ס'זאל זיין זיי קענען וואשן בגדים אז ס'איז א גרעסערע משפחה דארף מען טראכטן רעיונות צו צוויי מאשינען צו א גרעסערע מאשין צו עס זאל גיין גיכער מען האלט אין איין צולייגן פאר די צרכים דא ווער ס'קען זיך אביסל אויס ווען מען גייט אריין אין די פאבריקן וואס זיי דארט, די פאבריק מאכט כל מיני אינטערסאנטע זאכן, זעט מען דארטן מאשינען וואס די אויג פון די פשוט'ע מענטש האט עס קיינמאל נישט געזען, ער זעט א מאשין וואס איינער האט דאך געבויט די מאשין, אה, די מאשין איז געמאכט צו מאכן די פושקעס פון די פלאסטיק אז ס'זאל קענען דורכגיין פון איך ווייס וואס דארטן א סארט עסן, דו זעסט מאשינען וואס זענען ווערט האלב מיליאן דאלער צו מער, ריזיגע ריזיגע מאשינען, און ס'דא אזוי ווי פון די סארטן זענען דא צענדליגע טויזענטער. אנדערע סארטן מאשינען וואס יעדע פאבריק, וואו באקומט מען עס? ווער, ווער מאכט די זאכן? יא, דו דו ביסט נישט עוסק אין דעם, ווייסטו נישט, אבער עס איז דא מענטשן וואס זיי זיצן, עילויים, און זיי און זיי פאבריצירן מאשינען, און עס איז דא אלע סארטן מאשינען, אלע סארטן אייזנס וואס האט צורות, פשט איז ווייל עס איז דא א מאשין וואס מאכט די סארטן צורה פון אייזן, וכו' וכו'. זאגט דער רמב"ם, באלד וועט מען דארפן רעדן מער משלים ווייל באלד וועט מען זען ווייל ס'איז וויכטיג פאר עבודת השם, דאס לאזן פאר אביסעלע שפעטער די מער משלים, זאגט די רמב"ם קומט דאך אויס אז ווען א מענטש באשאפט און מאכט, א מענטש באשאפט נישט אבער א מענטש איז עוסק אין מאכן דעם גרויסע מאשין איז די פשט איז ווייל ער פארשטייט וואס די תכלית דארף זיין און כדי אנצוקומען צו יענעם תכלית מאכט ער אזא סארט מאשין, קומט דאך אויס אז די רבונו של עולם וואס האט געמאכט אן ללא גבול, יא, מיליארדן סארטן מאשינען וואס זענען דא אויף די וועלט, נישט נאר א מענטש איז אזוי, נאר אלע סארטן בעלי חיים, די די אן א שיעור אלע סארטן פיש וואס זענען דא, מיט אלע סארטן פליגן וואס זענען דא, זענען מאשינען, וואס אסאך מער קאמפליצירט, אז ס'זאל קענען זען און גיין און, ס'זאל נישט קיין תכלית, ס'קען נישט זיין, ווייל מ'מאכט נישט קיין זאכן אן א תכלית, און די שאלה איז וואס איז די תכלית? וואס איז די תכלית פון אזויפיל סארטן זאכן? ווען א מענטש זאל זיך מתבונן זיין אין די קשיא דארף זייער שטארק רודערן א מענטשן, מיר זענען געווארן אזוי שטארק מלומדה'דיגע סארט מענטשן, אזוי ווייניג נוצן מיר אונזער מח אז ס'ארט אונז נישט, ס'איז א פלא דער זאך, ס'איז באמת א גרויסע פלא, מען זיצט אזוי שטארק אין אין תאוות אז ס'אינטערעסירט אונז נישט אפילו, אז די רבונו של עולם האט אונז באשאפן און מיר דינען דעם רבונו של עולם. און מען דאווענט, מען לערנט און וואס דאס איז, און מען טראכט נישט פון די שאלה וואס איז די פשט פון אזויפיל, אזוי סארטן מאשינען דרייען זיך, מען דרייט זיך אין די פאר פלעצער, א משהו אביסל אין אירופה, אין ארץ ישראל, אמעריקע, איך ווייס וואו, ס'איז דא היימישע אידן, מ'איז זיך נישט מתבונן דארטן, אז ס'איז דא אנדערהאלבן מיליארד דארטן אין סין, און דארטן אין הודו, ס'איז דארטן דא, וואס טוט זיך, וואס טוט זיך דא, רוב וועלט, רוב וועלט איז בכלל אין מזרח, בכלל נישט דא, בכלל נישט ביי די היימישע אידן, וואס למען השם, דו ווייסט אפילו נישט אז זיי זענען קיים, טוט זיך, דער רמב"ם רעדט וועגן דעם אין די הקדמה, זאגט דער רמב"ם, ערשט לאמיר גיין צוביסלעך, דאס איז זיכער אז ווער עס הייבט זיך אן מתבונן זיין, וועט זען אז די דומם מיט צומח מיט דעם חי איז משמש דער מדבר. דו קענסט דאס זען אז די אלע זאכן זענען משמש פאר דער מענטש, און דו קענסט עס זען למשל ווען דו קוקסט ביי בעלי חיים, איז א חלק פון די בעלי חיים, מענטשן מען רייט אויף דעם, דער רמב"ם רעדט אין זיינע צייטן נאך געריטן אויף בעלי חיים, א חלק פון בעלי חיים, די פשט איז אז מען טראגט משאות מיט דעם, און א חלק פון בעלי חיים שעכט מען און מען עסט דאס, איז כגון פיש למשל קען מען היינטיגע צייטן, פלייש, מען שעכט עס און מען עסט עס, עס איז משמש די בעלי חיים, עס איז משמש די מדבר. איז מען דארף נישט אזויפיל עיון כדי צו קענען פארשטיין אז דאס איז געמאכט געווארן צו משמש זיין די מדבר. זאגט ווייטער דער רמב"ם אז ס'איז דא זאכן וואס ס'איז מ'קען נישט וואס וואס מ'האט נאכנישט דערהערט, און דער רמב"ם זאגט זייער זייער א אינטערעסאנטע זאך, ער זאגט אז. וואס מער א מענטש האט שכל, איז קען מען מער און מער זען וואס נאך א זאך איז משמש דעם מדבר, נאך א זאך איז משמש, און ס'איז דא זאכן וואס מ'קען טאקע נישט דערהערן נאר מיט נבואה, וואס די פשט איז די מענטשליכע קאפ כאפט נישט פארוואס דאס איז דיר משמש, אבער למעשה ס'איז דיר משמש. ער זאגט שלמה המלך איז אנגעקומען צו די שפיץ פון וואס א מענטש קען משיג זיין, שלמה המלך ביחס איז אויך איז אויך א נברא, אבער שלמה המלך איז געווען חכם מכל אדם דער רבונו של עולם האט אים געגעבן חכמת שלמה, וואס ער האט משיג געווען די מערסטע פון אלע מענטשן די תכלית פון וואס די אלע זאכן זענען משמש, עצים מיט אבנים מיט די אלע זאכן. און ס'איז למעשה מיר זענען נאריש, נאריש מיינט אז אפילו די שכל וואס מיר האבן יא, וואס מיר קענען זיך יא מתבונן זיין, איז דאך נישט מתבונן, מ'איז פארנומען, מ'איז טרוד, מ'איז בכלל נישט מתבונן, ס'איז גוט אזוי ווי עס איז און פארטיג. מ'זעט די קלוגע מענטשן האבן זיך יא מער מתבונן געווען, און מ'קומט צו צו מורא'דיגע דערהערונגס וואס ברענגט למעשה צו אהבה ויראה פון די רבונו של עולם, אבער די תכלית פון דעם שיעור איז אז ס'זאל אנקומען לידי מעשה, מיר גייען, לאמיר זיך מתקדם זיין אין דעם רמב ם. איז די אלע נבראים זענען באשאפן געווארן פאר דעם מדבר, פאר דער מענטש, קוק ארום וועסטו זען די אלע פירות, אלע ירקות, סארטן גראזן, זאגט דער רמב ם וואס דו זעסט אז ס'איז משמש לרפואה און ס'איז משמש אז ס'האט תכלית'ן וואס מ'קען ארויסנעמען פון דארטן זייער אינטערסאנטע זאכן וואס איז שפעטער משמש די בריות און משמש דער מענטש, און דער רמב ם זאגט א אינטערסאנטע זאך, ער זאגט קוק ארום וועסטו זען אז במשך די יארן האלט אין איין מער און מער פרטים ווערן נתגלה. ווען דער אייבערשטער איז מחליט, איז דער אייבערשטער לייגט אריין חכמה ביי א מענטש, אוי מ'ווייסט נאך א זאך וואס איז די תכלית פון דעם, און און מ'קען נאך זען זייער זייער אסאך ביי די סארטן, מ'זעט אז ס'איז, מ'האט געטראפן אין א גראז דער וויטאמין און שפעטער קען מען ראטעווען מיט דעם, ס'איז געווארן א רפואה פון דעם, נעם אנטיביאטיקא, די אלע סארטן זאכן, ס'איז פלאי פלאים דעם עצם זאך אז די חכמה האלט אין איין מער און מער און מער וואס ס'איז דא אין די בריאה, ווען די גאנצע טעכנעלאגיע למעשה זיצט אין די בריאה און דער אייבערשטער האט געמאכט א צייט ווען ס'איז נתגלה געווארן אז ס'זאל משמש זיין מענטשן, אוודאי איז דא דער כלל צדיקים ילכו בם פושעים יכשלו בם, אבער דער רעיון איז אז ס'זאל משמש זיין דעם אדם, און אלע זאכן ארבעט אזוי מער און מער, צוביסלעך איז דער אייבערשטער מגלה מער און מער פון די זאכן, און דאס אליין זאגט דער רמב ם דארף ברענגען א מענטשן א דערהער אז

אבער א חלק פון חכמה פון די תורה איז אז א מענטש זאל אנהייבן פארשטיין דער פסוק כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו, דער מימרא, זאלסט עס פארשטיין, דו פארשטייסט נישט דערווייל, מיר זעען זאכן וואס זענען שוין דורכגעארבעט צו עס איז גלאז, און ס'איז אלעס אזא סארטן זאכן וואס איז שוין, ס'איז שוין באארבעט און ס'העלפט מענטשן, ס'העלפט די בריאה, ס'העלפט די גאנצע סדר וואס איז דא דא, אבער אז דו כאפסט און דו זעסט ווי דער חכמה ווערט נאך און נאכ'ן נתגלה, איז וועסטו וויסן אז בעצם יעדע פליג וואס איז דא, יעדע מין וואס איז דא, יעדע איינציגסטע האט אין זיך א תכלית. די בינען פאר די האניג, מיט פאר אסאך מער ווי דעם, די בינען זענען דאך די וואס זיי מאכן ס'קענען זיין בכלל פירות, ס'גייט און ס'פירט אריבער, דארטן, ס'איז נישט צו פארשטעלן אז עס זענען דא מיליאנען זאכן וואס מיר ווייסן שוין וואס דער מענטש האט זיך קיינמאל נישט מתבונן, דאס זאל שאטן דער בעל חי, דאס זאל שאטן דער בעל חי, סוף כל סוף קומט עס צו צו דער מענטש. זאגט דער רמב"ם, איינמאל מען גייט שוין דורך דער זאך, און דו זעסט שוין אז ס'גייט מיט א מהלך אז אלעס זאל זיין פאר דער מענטש, די מענטשהייט אויב אזוי די שאלה איז, פארוואס איז דער מענטש אליינס באשאפן געווארן? יעצט, דער רמב"ם זאגט, ווען דו ביסט חוקר וועסטו זען אז די אלע בעלי חיים מיט די אלע גראזן אלע האבן בדרך כלל איין סארט כשרון וואס דאס איז זייער תפקיד, דאס הייסט די די די עכביש, די וואס ס'מאכט די שפין וועב, די דער עכביש, ער האט זיין תכלית, ער דארף זיין דער וואס ער דאס שפעטער כאפט דאס אנדערע פליגן, ס'איז דא א סגולה ערב שבת אז מ'זאל עס אראפ נעמען דעם קורי עכביש, יא יא יא יא, ביי דוד המלך האט עס אים געראטעוועט ממוות לחיים, האט עס געראטעוועט דער עכביש, ער האט געזען די אייבערשטער האט באשאפן די בעלי חיים פאר דעם, איז ער זאגט למשל די נמלה ער איז אוגר מזון, יעדער פון די בעלי חיים האט איין כשרון. אז דו קוקסט אויף דער מענטש, ער האט זייער אסאך כשרונות, ער קען טון זייער זייער אסאך זאכן, איז אז דו קוקסט אין די אלע כשרונות מיט די כוחות וואס איז דא ביי דעם מענטשן, איז מיט וואס איז ער נבדל, מיט וואס איז ער איבער אלע אנדערע נבראים, וואס אלע אנדערע זאכן דארפן אים משמש זיין, זאגט דער רמב"ם זיין שכל. ער קען פארשטיין זאכן, ער קען דערהערן זאכן, און דער שכל וואס ער האט מאכט אים חשוב'ער ווי אלעס און די גאנצע בריאה איז אים משמש. זאגט דער רמב"ם, און דער שכל וואס דער מענטש האט, איז די תכלית וואס דער אייבערשטער האט באשאפן דעם מענטש מיט דעם שכל איז געווען, אז ווען דער מענטש וועט ארבעטן מיט זיין שכל צו מברר זיין דעם אמת, און צו משיג זיין אמת'ע חכמה, און מכיר זיין די רבונו של עולם און פארשטיין וואס ער האט צו טון דא אויף די וועלט. ווען א מענטש טוט דאס, דאס איז זיין, דעמאלס קומט ער צו צו זיין תכלית. דאס איז די סיבה פון די אלע, ער זאגט אז די תכונות וואס א מענטש האט, און די כשרונות וואס א מענטש האט, א חלק איז ער זאל קענען עוסק זיין אין דעם חכמה אליינס, און די אנדערע חלק איז אז ער זאל קענען זיך אויפהאלטן, ער זאל וויסן ווי אזוי צו נוצן די בעלי חיים אז ס'זאל אים דינען, ער האט באקומען כשרונות ער זאל קענען בלייבן לעבן, ער זאל זיך קענען מסדר זיין, און ער האט באקומען כשרונות אויך לקיום המין, ס'זאל קענען ברענגען קינדער, ס'זאל קענען מגדל זיין קינדער, ס'זאל קענען ממשיך זיין דעם תכלית. אבער אז דו ביסט זיך מתבונן מחקירה, חקירה מיינט צו זאגן פשוט מיט איינס מיט איינס, איז דאס דארף א גוי, צו וואס דאס איז דארף אויך צוקומען צו דער זעלבע מסקנא, כאטש קומען האט מיט אמונה צו טון. קוק, קוק אום אין די בריאה זעסטו ווי די אלע זאכן זענען משמש דעם דעם יציר הבריאה דער שכל, און טראכט וואס איז די תכלית פון דעם מענטשן מיט וואס איז ער נבדל, אז מ'עט זאגן תענוגים, בעלי חיים האבן דאך אויך אזעלכע סארטן מושג פון תענוגים, שכל האבן זיי נישט, דאס איז דער מענטש איז מער ווי דעם. איז די תכלית איז געווען אז מען זאל משמר'ן דעם מענטש, און די תכלית פון דעם מענטש איז געווען אז די אז די שכל זיינע זאל אים דינען אז ס'זאל אים צוברענגען צו א צו א ריכטיגע סארט הכרה אין די רבונו של עולם, און זיך וויסן ווי אזוי צו מתנהג זיין, ווי אזוי צו דינען דעם רבונו של עולם, ווי אזוי צו דינען, ער זאגט אז אן ס'איז די חכמה אן די מעשה וואלט די חכמה זיך בכלל נישט געקענט האלטן. יא איז די רמב"ם טייטשט אז דאס איז די טייטש אין להקדוש ברוך הוא אלא ד' אמות של הלכה בלבד, און דאס איז די פשט אז אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב, איז די גמרא דארטן זאגט אין ברכות דף ח' אז די טייטש פון דעם איז אוהב השם שערים המצוינים בהלכה, מער ווי אלעס וואס איז דא די רמב"ם טייטשט אז די פשט פון דעם איז אז די פלאץ וואו דארטן איז א מענטש מברר ווען די מענטש איז מברר ווי אזוי דארף ער זיך פירן אזוי ווי א ערליכע איד און וואס דארף מען דא טון און ער איז מתבונן אין דעם און ער און ער פרובירט עס טון ריכטיגער און בעסער דאס איז אזא מין שפיץ אז אז די אייבישטער האט דאס ליב מער ווי אלעס ווייל זייער פשוט ווייל יעצט איז די תכלית יעצט קומט פאר די תכלית פון די מענטשן און נישט די תכלית פון די מענטשן נאר די תכלית פון די גאנצע בריאה יעצט לאמיר זיך אביסעלע אפשטעלן אויף א מינוט און און טראכטן אין אונזער סארט וועלט אין די מציאות פון אונזער סארט וועלט ווי אזוי דאס ארבעט א מענטש וועט מתבונן זיין וועט ער זען א פלא'דיגע זאך ווען א מענטש ווען א מענטש וועט זיך מתבונן זיין אין די חשיבות אז ווען ער זיצט און ער איז מברר וואס ווי אזוי דינט מען די רבונו של עולם בעסער ווי אזוי דאווענט מען בעסער ווי אזוי גיט מען זיך א עצה מיט א נסיון בעסער, וואס דארף מען זאגן, וואס דארף מען טראכטן, ווי אזוי קען מען משפר זיין, עצות ווי אזוי צו זיין א בעסערע עובד השם, דעמאלטס איז איז דא יעצט א מין תכלית וואס איז נישט די תכלית פון פון דער שטוב, צו די תכלית פון דער ישיבה, צו די תכלית פון. איינער וואס העלפט אים, דא איז דא יעצט א תכלית פון מיליארדן שטיקלעך וואס אלץ זענען משמש דעם מענטש אז ער זאל דאס קענען טון וואס ער טוט יעצט. דער מענטש דארף מתבונן זיין אין דעם תכלית, וועט עס אים געבן א מורא'דיגע חשיבות אויף וואס ער טוט. באלד וועט מען זען נאך וועגן דעם. אבער דער רמב"ם גייט ווייטער, און דא איז דא איין חלק וואס איז מפורסם. דער רמב"ם זאגט, ונשאר בכאן שאלה אחת, ס'בלייבט אבער איין שאלה, ווייל אויב מ'זאגט אז די גאנצע תכלית איז דער וואס איז עוסק אין חכמה האלוקית, און אלע אנדערע יצורים און אלע אלץ איז אלץ אלץ איז גארנישט ביחס צו דעם מענטש, איז אויב אזוי, מדוע המציא הקדוש ברוך הוא כל האנשים, פארוואס האט דער אייבערשטער באשאפן די אלע מענטשן, אשר לא יציירו מושכל בנפשם, זיי זענען בכלל נישט מצייר אין זייער מח מושכל, און מ'זעט אז רוב בני אדם זענען ליידיג, נאקעט מן האומה, וריקים מן החכמה, און זיי לויפן נאך די אלע תאוות, און א מענטש וואס ער איז א חכם וואס איז מואס בעולם, איז א יחיד בין רבים, און אמאל קען מען זאגן לא ימצא אחד אלא אחד בדור מהדורות, קען זיין ממש א איינציגער פון מיליארדן מענטשן, ווי קען זיין, מען האט געזאגט אז אלע נבראים איז פאר דער מענטש, אקעי, איז וואס, דער מענטש, דער מענטש אבער, ווען אלע מענטשן וואלטן כאטש דאס געטון מילא. אבער וויפיל מענטשן זענען עוסק אין דעם? למעשה די גמרא זאגט שוין דארט ראיתי בני עליה והם מועטין. און די שאלה איז, אויב איז דאס די תכלית ווי קען זיין ס'איז אזוי ווייניג? און וואס איז פשט די תכלית און אלע אנדערע מענטשן? זאגט די רמב"ם, התשובה על זה, שהאנשים ההם נמצאים משתי סיבות, די אלע אנדערע מענטשן זענען דא אויף צוויי סיבות, האחת להיות משמשים לאחד ההוא,

און מען דארף האבן מענטשן וואס זאלן דיר אויסלערנען ווי אזוי מען מאכט בגדים, אלע ל"ט מלאכות, און ער זאגט דארטן ואין בחיי מתושלח מה שיספיק ללמוד אלה המלאכות שהאדם מצטרך במחיותו, ער זאגט אז ס'איז נישט שייך ווען וועט ער זיצן און לערנען, דער רמב"ם זאגט. אז א מענטש וויל וויל עסן כ'ווייס וואס דארטן, ער וויל עסן פיש, למעשה דארף מען האבן, כדי ער זאל עסן פיש, דארף מען האבן אפאר הונדערט מענטשן זאלן זיך מתעסק זיין אין דעם אז ער זאל קענען עסן פיש, אפאר הונדערט מענטשן, ווייל דו דארפסט האבן מענטשן וואס זיי דארפן האבן א פאבריק וואס זיי מאכן די נעץ מ'זאל קענען כאפן די פיש. נישט איין מענטש, ס'איז א גאנצע פאבריק, און ס'דארף מענטשן וואס קענען בויען די פאבריק, ריכטיג? יעצט דארף מען האבן מענטשן וואס זענען מסכים צו גיין ביי די ים, נישט איין מענטש, נאר ס'דארף זיין א קבוצה פון מענטשן וואס כאפט די ריכטיגע סארט, דא דארף האבן מענטשן וואס זענען מסכים עס צו פירן, מענטשן וואס זענען מסכים עס צו פארקויפן צו די קלייטן, מענטשן וואס זיי פארקויפן עס און גרייטן עס צו, און לערנען זיך אויס ווי צו קאכן. אויב דו ביסט פארנומען, א איד א תלמיד חכם דארף עסן פיש, על כל פנים שבת, איז כדי ער זאל קענען אנקומען צו דעם, דארפסטו האבן אפאר הונדערט מענטשן וואס זענען אוועקגעלייגט געווארן אויף דעם. יעצט דארפסטו האבן אפאר הונדערט מענטשן פאר די ירקות זיינע, פאר די פירות, און אזוי פאר אלע אנדערע זיינע זאכן, זיינע בגדים וואס ער האט, און מ'האט אביסל מוח אין דער זאך, ווען א מענטש וואלט געכאפט וויפיל. הונדערטער טויזענטער מענטשן זענען אים משמש ווען א מענטש וואלט געכאפט א מענטש גייט ער טוט זיך אן אפאר ברילן מזל טוב ער קען נישט זען אזוי קלאר טוט זיך אן אפאר ברילן האלא קום אהער ווער האט דיר געמאכט די ברילן כ'ווייס נישט געגאנגען אין קלייט איך געקויפט די ברילן וויפיל עסק איז אריינגעגאנגען אין דעם ביז מ'האט גע'חשבונ'ט ביז מען האט גע'חשבונ'ט ווי אזוי צו מאכן דער גלאז אז מען גיבט עס אזא א לייג ארויף אויפן נאז און מען זאל נישט שפירן אז ס'איז דארטן דא, מען ווייסט נישט בכלל. ס'איז אריינגעגאנגען אין דעם מער ווי הונדערטער מענטשן ביז מען האט עס אויסגע'חשבונ'ט, און שפעטער גייט א גאנצע סדר ווי אזוי מען מאכט דאס און ווי אזוי מען מאכט דאס אזוי דין אז ס'זאל זיין אזוי. פארשטייסט דער נאר דער טיפש איז פארנומען צו ס'איז גאלד צו ס'איז מיט א מסגרת צו אן דעם, ער איז פארנומען מיט די נארישקייט ער ווייסט נישט וויפיל די רבונו של עולם האט געשטעלט א גאנצע סטאדע פון מענטשן נאר פאר דער עסק. יעצט כ'בין נאכנישט געענדיגט, א מינוט. כדי אז דער ברילן זאל קענען אנקומען צו דיר, איז וואס איז געשען איז אז דער אייבערשטער האט באשאפן אזוי טויזנטער טויזנטער טויזנטער מענטשן וואס זיי האבן עוסק געווען אין פאבריצירן שיפן, און פליגערס ס'זאל זיין א מטוס ס'זאל זיין ס'איז ללא גבול אז מ'טראכט אריין אין דעם הונדערטער טויזענטער מענטשן וואס זענען פארנומען דאס צו באשאפן און מ'דארף עס קענען ברענגען און מ'דארף עס א גאנצע צייט איז אזוי יעדע צווייטע זאך וואס א מענטש איז זיך משתמש מיט דעם האט מען אנגעברענגט פון א צווייטע פלאץ יעצט איז נאכדעם דא נאך א גאנצע סדר אפילו נאכדעם וואס ס'איז דורכגעגאנגען די וואסער. ביז ס'איז געקומען צו דעם קלייט, איז ס'איז דא, ס'איז דא נאך א נאך אפאר הונדערט מענטשן וואס זיי מאכן די די אלע גאסן, זיי מאכן די אלע כבישים אלע גאסן, אז אז מ'זאל קענען דורך פארן, ווען א מענטש וואלט געדארפט פארן ווארטן פאר זיינע ברילן אז מ'זאל עס ברענגען מיט מיט מיט עפעס א א פערד, צו מיט עפעס א אייזל, וואלט אים שוין גרינגער געווען אז ער זאל קוקן אן די ברילן. מ'האט עס אים געברענגט, מ'זאגט אסאך מאל, מ'גייט אין א קלייט און מ'זאגט מיר האבן נישט יעצט, מ'גייט עס באשטעלן, און בעזר השם ביז צען ביזנעס טעג, יא, ביז צען ימי עסקים וועט עס וועט עס אנקומען צו דיר. משוגע? צען טעג? ביסט משוגע? וואס זאל איך טון ביז דעמאלטס? משוגעים! דא גייט יעצט קומען א האלבע וועלט גייט עס גייט גייט יעצט פליען דער זאך, ווייל דו דארפסט יעצט האבן אפאר זאקן. דו האסט באשטעלט אפאר שיך, מזל טוב, מען גייט אפשטעלן יעצט די וועלט, הונדערטער טויזענטער מענטשן וואס זענען משמש דעם מענטשן, כפשוטו, כפשוטו ממש, און דער מאשין, דער אויטא וואס ער פירט עס אויף דעם גאס וואס איז דארטן געווען, און נאכדעם די מענטשן וואס האבן געמאכט די, עס זאל זיין רויט, שפעטער זאל זיין גרין, קיינער זאל זיך נישט אריינקלאפן מיט דעם, ווייל דער איד גייט אנטון די ברילן, און ער גייט דאווענען, ער גייט לערנען מיט די ברילן, האט דער רבונו של עולם אויסגעשטעלט אז עס זאל זיין מסודר. ס'איז מסודר. ס'קומט צו מאכן, און די וואס האבן פאבריצירט די מאשינען, די די מאשינען וואס זיי מאכן אויס, ס'איז ס'איז א מענטש שפעטער ווען ער כאפט דאס וועט ער זען אז ס'איז בכלל נישט קיין גוזמא, ס'איז בכלל נישט קיין גוזמא אז ס'איז דא מיליאנען מענטשן וואס זענען אים משמש אויף א טאג טעגליכן אופן, בכלל נישט קיין גוזמא. מ'האט גערעדט וועגן אפאר ברילן למען השם, נאר וועגן די פאר ברילן, נישט גערעדט וועגן די אלע אנדערע הצטרכויות, נישט גערעדט וועגן די הצטרכויות וואס א מענטש האט, גייט א סדר, ער עסט, ער עסט, ער עסט, אזא סארט עסן, אזא סארט עסן, די מענטשן וואס וואס האבן די נערוון אז זיי זאלן געבן צו עסן פאר די פאר די פאר די פאר די בהמות אין אין דרום אמעריקע. זיי זענען זיי פאבריצירן עסן פאר די בהמות, דער בהמה וואס דו גייסט עסן נישט עפעס א ווייטע זאך, דאס וואס דו עסט פרייטאג צו נאכטס כ'ווייס שבת אינדערפרי, דו עסט דארט, און איז דא איינער וואס ער פאבריצירט מאכלים אז אז אז דיין בהמה'לע, דיין ניין, ער זאל האבן וואס צו עסן, ווייל מען דארף אים שעכטן, שפעטער דארף מען קענען מקיים זיין עפעס א לכבוד שבת קודש פון דעם, עפעס א גרויסע סיום גייט מען דארפן מאכן מיט אים, יא יא, זיי זיך נישט מתעלם, ס'איז נישט אזא מציאות, ס'איז נישט קיין ווערטל, ס'איז נישט קיין משל, ס'איז נישט געווען נעכטן, ס'איז היינט, כפשוטו, אזוי אזוי פירט זיך עס אפ, און אזוי מיט די אלע זאכן וואס דער מענטש האט, מיט אהין מיט אהער, ס'גייט גאנצן, גיי קוקן די פאבריקן, אמאל א מענטש זאל זען וויפיל הונדערטער מענטשן ארבעטן אין א פאבריק, אין איין פאבריק וואס מאכט ניסעלעך, דאך נישט אלע סארטן, אין דעם פאבריק וואס איז דא דארטן דא מאשינען פאר די פאר די פאר די. פופצן מיליאן דאלער מאשינען, נאר די מאשינען איז דא אפאר הונדערט מענטשן, אבער דאס איז נאר די סארט ניסעלעך, די אנדערע סארט דארפסטו גיין א אנדערע מדינה דארטן, ס'איז נישט נארמאל ווען א מענטש וואלט זיך מתבונן, ער איז זיך נישט מתבונן, ער וויל זיך נישט מתבונן זיין אין דער מציאות, אבער דער רמב"ם זאגט, עס איז נישט אזוי מאדנע, עס איז בכלל נישט אזוי מאדנע, און פון וואס האט מען געמאכט די מאשינען, און פון וואס מאכט מען די סארטן שמן, וואס און די סארטן גומי, עס איז בעלי חיים, עס ארבעט פאר דיר, עס איז דיר משמש, עס מיינט נישט יענעם, עס מיינט נישט א צווייטן, עס איז כפשוטו, עס קומט פאר אלע טאג, יעדן טאג קומט פאר דער מציאות. איז די המשך וואס דער רמב"ם דארטן זאגט, וואס דער רמב"ם זאגט אז למעשה, ער זאגט אז ווי קען זיין אבער מען זעט יא מענטשן, וואס זיי וואס זיי מאכן זיך נאריש און זיי און זיי און זיי און זיי זיי בויען א גאנצע ארמון און זיי ארבעטן מעשים און זיי אלץ לשם זייערע תאוות. איז דער רמב ם זאגט די באוואוסטע מימרא אז אסאך מאל איז דא וואס דו האלטסט נישט מיט, ער בויט עס פאר זיך, אבער דער חכם גייט עס אמאל דארפן נוצן. אמאל גייט עס דער חכם דארפן נוצן, היינט איז געווארן ווייניגער שווער צו פארשטיין דעם רמב ם, ווייל מען זעט, אמאל האט דער ערליכער איד וואס ער פארט אין אין אין די מרחקים אמאל, און ער דארף נוצן דארטן עפעס א פלאץ ער זאל זיצן און לערנען, מען זעט אסאך מאל זיי גייען למנוחה זיי זיצן און זיי לערנען און זיי דינען די רבונו של עולם אויף א שטילע אופן, פארדעם האט מען באשאפן דעם בנין, פארדעם האט מען באשאפן די אלע זאכן. זאגן די לשון פון דעם רמב ם אם יאמר איש שהרי אנו רואים שוטה וכסיל, און מען זעט אז דער שוטה וכסיל ער ארבעט נישט, און מענטשן וואס האבן חכמה זיי ארבעטן פאר אים, זיי בויען אים זיין בנין, זיי מאכן אים, וואס איז פשט? זאגט דער רמב ם, דער ארמון וואס דער מענטש בויט קען זיין איז מזומן לאיש חסיד יבוא באחרית הימים ויחסה יום אחד בצל קיר מן הקירות ההם, איינמאל וועט ער דארפן נעמען פון די שאטן פון דעם בנין, ויהיה לו סיבה להינצל ממוות, און דאס קען אים אמאל ראטעווען, אז צוליב דעם וואס ער האט געהאט דער בנין האט עס איינמאל געקענט זיין, וויפיל וויפיל צדיקים זענען דא וואס ביי די צווייטע וועלט מלחמה, איין נאכט האבן זיי דא גענעכטיגט, איין טאג זענען זיי געווען אין דעם צימער, דער אייבערשטער האט שוין מזמין געווען פארדעם עס זאל זיין א צימער, דער אייבערשטער איז מזמין אסאך מאל א קלייט, מען איז אונטערוועגנס, מען דארף קויפן עפעס א גלאז וואסער, איך ווייס וואו אין די מקום נידח אין די וועלט דארטן, וואס הייסט, דער אייבערשטער האט באשאפן פאר דעם אז ס'איז דארטן דא. ס'איז אויסגעשטעלט. ס'איז דארטן דא ארום אזוי נישט כשר'ע זאכן, בכדי דו זאלסט האבן דעם נסיון און נישט קויפן, און אינמיטן איז דא די איין כשר'ע זאך דארטן, און דער אייבערשטער האט עס אויסגעשטעלט דארטן, אז ס'זאל זיין אויף אזא סארט אופן. יעצט, דער רמב ם זאגט, מ'האט פריער געזאגט ער זאגט דא צוויי סיבות, די אנדערע סיבה וואס דער רמב ם זאגט איז אז ס'דארף זיין נאך מענטשן אויף די וועלט, ווייל ווען נישט וואלט דער מענטש משוגע געווארן, מ'דארף האבן מענטשן צו רעדן, מענטשן, מ'דארף זיין צווישן מענטשן, ס'איז א חלק פון די געזונט פון די מענטש, עס זאל זיין מענטשן אויף די וועלט, עס זאל זיין חברה, עס זאל זיין מיט וועמען צו, א מענטש וואלט געווען א בודד דא אויף די וועלט וואלט ער נישט געקענט בלייבן נארמאל, האט דער אייבערשטער באשאפן אסאך מענטשן אויך אויף דעם זאך, א מענטש, א מענטש וואס, שטעל זיך פאר מען וואלט געגאנגען דארטן אין א עס וואלט געווען זייער דאס, אפילו מען רעדט נישט מיט די מענטשן, ס'איז פלאי פלאים, מען וואלט געגאנגען אויף א אויף א פליגער, מען וואלט געגאנגען אין א לופט פעלד, מען וואלט געגאנגען איך ווייס נישט וואו, מען וואלט געגאנגען וואו דאס איז, דו וואלסט געווען די איינציגסטע מענטש, צינד אן די לעקטער, גיי אריין, ס'איז קיינער נישט דא, קיינער נישט, ס'איז קיינער נישט דא. ס'וואלט געווען זייער, מען מיינט אז ס'איז א פראבלעם אז ס'איז דא מענטשן, נסיונות, ס'איז א פראבלעם, מ'דארף אכטונג געבן די אויגן, אבער דער אייבערשטער האט געמאכט ס'זאל זיין אסאך מענטשן דא, ס'איז לעבעדיג, אסאך מאל האט דער אייבערשטער געמאכט ס'זאל זיין א לאנגע שורה מ'דארף ווארטן ביז מ'קומט אן דיר צו מנסה זיין מיט דיינע נסיונות, אז אדער דו זאלסט זיך שפירן נארמאל, ס'איז דא, ס'דארף זיין אויך כדאי פאר די פאר די פאר די מענטשן צו אז ס'זאל זיין פליגערס אלע טאג. צו צו פארן קיין בודאפעסט ווייל מענטשן דארפן פארן צו רב שייעלע האט מען געמאכט ס'זאל זיין נאך מענטשן וואס זיי פארן אבער ס'האט איין תכלית יא ס'איז נישט מיר מיינען אז מ'כאפט זיך אמאל מיט מ'כאפט זיך מיט מיט די זאך מ'כאפט זיך גארנישט מיט אנדערע מענטשן כאפן זיך מיט דאס די מציאות איז געמאכט געווארן פאר דעם מענטש יעצט לאמיר גיין אביסל ווייט דאס איז די עיקר דאס איז די עיקר נאך די אלע זאכן וואס די הייליגע רמב"ם זאגט. ווען א מענטש וואלט זיך מתבונן געווען אין דעם, איז זייער אסאך מאל איז דא א א אז ס'איז א אידעלע נקודה, אבער מ'האט געלערנט די גאנצע רמב"ם כדי אנצוקומען צו די נקודה. אז זייער אסאך מאל איז דא א מענטש, ער וויל נישט מטריח זיין מענטשן, ווייל דאס קומט פון א גאר גוטע הייליגע ריינע פלאץ, דער זאך דער דער זאך אליינס. ער וויל נישט מטריח זיין מענטשן, ער וויל נישט קיינער זאל זאל אים באדינען, און ער וויל אליינס ער האט זיך זיין ביסעלע ברויט, ער האט זיך זיין ביסעלע וואסער, זיין גמרא, זיין טיי, זיין סטענדער, לאז לאז מיר דינען די רבונו של עולם. אויב ער שפירט אז איך ווייס וואס דארטן איינער האט אים עפעס משמש געווען, ס'טוט אים וויי. ס'דא אין דעם די ריכטיגע חלק, און ס'דא אין דעם די נישט ריכטיגע חלק. די ריכטיגע חלק פון דעם איז אז א מענטש א מענטש דארף זיין א ענוו מצד מצד זיין מהות מצד זיין דינען די רבונו של עולם, און א מענטש דארף זיין א חרוץ ווי שלמה המלך שטעלט אוועק איז ער וויל נישט אז ער זאל דארפן אנקומען צו אנדערע, דאס איז הרוצה ליהנות רוצה שלא ליהנות, ס'דא צוויי מהלכים ווי די גמרא זאגט, אבער ווען א מענטש זאל זיך מתבונן זיין אין דעם אמת אז ער האט דא א תכלית, ווען דער מענטש זאל טראכטן אז ער האט דא א תכלית, און זיין תכלית איז אז ער זאל קובע זיין עתים ביינאכט פאר איין שעה, און ער מיינט עס ערענסט, ער וויל זיין אן ערליכע איד, ער וויל דעמאלטס לערנען גמרא מיט הלכות, מיט א ספר, ער זאל וויסן ווי אזוי צו זיין א הערליכע איד, ער זאל וויסן פון די רבונו של עולם, ס'זאל אים העלפן ווערן נאנט צו די רבונו של עולם, אין יראת שמים, אין הלכה למעשה. א מענטש האט זיין צייט, ער האט זיין צייט ווען ער דאווענט, ער האט זיין, ער האט, ער האט א א קלארקייט וואס זיין תכלית איז דא אויף די וועלט, ווען א מענטש זאל זיך מתבונן זיין אין דעם ווי די רמב"ם זאגט עס, וואלט די מענטש געמאכט אנדערע החלטות, און די החלטות איז מורא'דיג וויכטיג אז א מענטש זאל משנה זיין זיין זיין קוק אויף דעם, און ער וואלט געמאכט די ריכטיגע החלטות, לאמיר מסביר זיין. לאמיר זאגן אז א מענטש דארף האבן אז ער איז ארויסגעגאנגען לערנען קביעות עיתים ביינאכט, און זיין רעבעצין גיבט זיך נישט קיין עצה, איך ווייס וואס דארטן, און ער דארף ברענגען א בעיביסיטער דארף ברענגען א איך ווייס נישט וואס זאל אים העלפן דער שעה וואס ער גייט ארויס קביעות עיתים, אדער דער שכן איז מסכים עס צו מאכן יעצט בחינם, קומען דא, ער וויל נישט מטריח זיין אנדערע, ער וויל נישט צאלן געלט אויף דעם, ער וויל נישט, מען געבט זיך א עצה געבן, איך בלייב מיך לערנען פון שטוב מיט מיין חברותא, אויפן טעלעפאן, איך ווייס וואס, און איך טו צען זאכן אויף איינמאל, דער מענטש האט זייער אסאך מאל פשוט א תפיסה וואס איז ס'איז שקר, ס'איז נישטא קיין אנדערע ווארט אויף דעם, ס'איז פשוט שקר. די גאנצע וועלט דרייט זיך ארום דעם אז דא זאלסט קענען לערנען ווי א ערליכע איד, די אלץ דרייט זיך ארום דעם. ווען ס'איז געקומען למעשה, ווען ס'איז געקומען צו דער פינטל, דער אייבערשטער האט באשאפן מיליארדן זאכן צו דו ווילסט צו דו ווילסט נישט, דו ווילסט נישט מטריח זיין קיינעם, דו ווייסט אז מען האט געבויט א גאס אז דו זאלסט קענען פארן צו דעם? דער אייבערשטער האט באשאפן הונדערטער מענטשן זאלן באשאפן אז זאל זיין א שירעם, זאלסט קענען גיין ווייל ס'רעגנט היינט האט דער אייבערשטער געמאכט אז זאלסט קענען ניין ס'רעגנט ער גייט נישט היינט ער גייט נישט עס איז עם קאלט ער גייט נישט היינט דארטן ווען ס'קומט צו דער פינטל וואס אויף דעם האט דער אייבערשטער באשאפן א גאנצע פאבריק וואס וואס שאפן מאנטלעך אז דו זאלסט קענען גיין ניין איך וועל עס, בסדר היינט מ'וועט לערנען היינט שפעטער ווען ס'ענדיגט רעגענען איך ווייס וואס דער מענטש דארף פארשטיין אויף דעם איז די תכלית פון די בריאה, אויף דעם איז די תכלית, יעצט האט מען אלעס דארף זיך איבערקערן, אלעס דארף זיך איבערקערן בכדי אז דאס זאל אז דאס זאל שטימען, אלעס די גאנצע וועלט דארף זיך איבערקערן, מען דארף נישט זיך שפירן מאדנע אדער עפעס די גרעסטע עובד אויף די וועלט אז ער האט עפעס געצאלט כך וכך געלט אז ער זאל קענען דאווענען מיט א מנין. אויף וואס איז די גאנצע מעשה? אויף וואס? ער האט גענומען א טעקסי, פארוואס, דארט האט ער פארפאסט, האט ער גענומען א מאשין, ער האט געדארפט פארן, עס האט אים געקאסט דארטן פֿינף און דרײַסיק דאלער, כ'ווייס וואס, ער זאל קענען אנקומען דאווענען מיט א מנין, אזוי ווי ס'דארף צו זיין. ער שפירט, אה, איך וואלט געקענט אהין, איך וואלט געקענט, וואס געקענט? אויף דעם, אויף דעם איז דאך די גאנצע בריאה שטייט דאך אויף דעם, פארוואס האט דער אייבישטער בכלל געמאכט אז מענטשן זאלן דיר פירן? אז דו קענסט נישט אליין פירן, פארוואס איז דא מענטשן האבן זיי זיך אויסגעלערנט כדי דיר צו נעמען צו שחרית, כדי עס זאל קענען זיין אזא סארט זאך? ווען א מענטש באמערקט ווי ער איז באמת די יציר הבריאה ווען ער גייט יעצט טון זיינע תכלית'ן, איז די פשט איז פאר דעם האט די אייבערשטער באשאפן, פאר דעם האט די אייבערשטער באשאפן אלע זאכן וואס זענען אויף די וועלט, לאמיר נעמען א דוגמא, אז די אייבערשטער האט באשאפן, מען קען נישט ענדיגען די אלע דוגמאות וואס זענען דא אויף דעם, אבער אז די אייבערשטער האט באשאפן אז ס'זאל זיין אסאך סארטן וועגן ווי אזוי מענטשן קענען ברענגען, לאמיר זאגן ישוב הדעת, אויף וואס האט דער אייבערשטער געמאכט עס זאל זיין דער ישוב הדעת? נאר אז דער חכמה פון דעם מענטשן זאל קענען ווערן גענוצט ווען ער דארף קענען נוצן די חכמה, ווען ער דארף נוצן די חכמה זאל ער זאל האבן דעם ישוב הדעת כדי אז ער זאל נוצן די חכמה, און מענטשן מאכן נישט ריכטיגע החלטות ווען זיי ווילן שפארן אפאר דאלער אפילו זיי האבן נישט קיין געלט, אפילו זיי זענען מצומצם, אבער יעדער מענטש האט דארטן וואו ער שפירט אז דאס דאס איז דער תכלית, ווען א מענטש אסאך אמאל איך געדענק נישט אויב ס'איז דא דא איבערגעזאגט לעצטנס אבער גערעדט מיט א איד וואס וואס ער דער אייבערשטער האט אים אויסגעשטעלט אז ער איז געווארן א משולח א גבאי צדקה פאר זיין משפחה ווי ווי ווי מען איז דאס מגדיר על פי על פי האמת ער האט זיך געדארפט דרייען אויף די וועלט חתונה מאכן מיט אהין מיט אהער האט ער געזאגט אזוי אז ער קומט צו יום טוב אפילו ער ווייסט אז מ'קען מאכן פורים, איך ווייס וואס דארט קען מען מאכן אסאך מער, אין איין טאג קען מען מאכן עד כך וכך, אדער אנדערע זמנים וואס ער ווייסט אז ס'איז דא ווייניגער משולחים און מ'קען דעמאלטס מאכן אסאך געלט, זאגט ער ס'איז נישטא אזא מין מושג, ס'נישטא אזא מין מושג, ער איז אין שטוב מיט די קינדער מיט די משפחה, מ'פארברענגט און ס'איז יום טוב, זאגט ער פארוואס וויבאלד אז דאס איז די תכלית פון זיין גאנצע, פארוואס לעבט ער? אז מען זאל קענען דינען די רבונו של עולם, מען זאל קענען טון וואס מען דארף, אויב פשט איז אז יום טוב וועט ער אויך קענען מאכן געלט, איז געענדיגט, איז ער איז נישטא דא קיין שום, עס איז גארנישט געבליבן פון זיין גאנצע תכלית החיים, עס איז נישט געבליבן פון זיין תכלית, יעצט א מענטש ווען ער וואלט געקומען צו דעם אז ער וואלט עס מחשיב געווען, מען דארף ווייזן, א מענטש דארף ווייזן פאר זיך אליינס, נישט. יענער, ער דארף ווייזן פאר זיך אליינס אז ווי שטארק ער איז דאס מחשיב, נישט מיט מענטשן מיינען אזוי אז ער צאלט געלט אויף דעם, ס'איז דעם רעיון אז ער פארשטייט ס'איז מער ווי די געלט, אסאך מער ווי די געלט, ס'איז רעיון ער פארשטייט אז ס'איז ביי אים א דבר פשוט עד מאוד אז אויף רוחניות'דיגע זאכן איז א אנדערע מיני החלטות אינגאנצן אויב ס'איז אמת'דיג רוחניות, נישט ווייל ער גייט עפעס פארדינען גשמיות, אויב ער גייט מאכן די רוחניות, ווייל דער אייבערשטער דער אייבערשטער האט באשאפן שטיינער פאר דעם, דער אייבערשטער האט באשאפן כ'ווייס וואס דארט און אנדערע זאכן, דער אייבערשטער האט באשאפן די זאך פאר די מענטש אליינס, א מענטש ווען ער דאנקט די רבונו של עולם, ער פארשטייט וואס איז אלס אריינגעגאנגען אין דעם, דער אייבערשטער האט באשאפן אז הונדערט טויזנט מענטשן זאלן ארבעטן איך זאל קענען גיין צו גביר סיטי וועל איך נישט גיין יעצט. איך וועל נישט גיין פארוואס, ווייל איין פון די זאכן איז אביסל ווייניגער באקוועם ערליך טראכטן, דארף דארף מען יעצט אויסדרייען דעם וועלט אז ס'זאל שטימען, וועט מען וועט מען אלעס איבערקערן און מ'וועט מאכן א קוויעסיטום אזוי ווי ס'דארף צו זיין, ס'קומט די סארט נסיון פאר די מענטשן א גאנצן טאג, א גאנצן טאג, און א מענטש דארף עס אנקוקן אויף דעם אופן, אבער אין די רמב"ם שטייט אז ס'איז אויף נאך א אופן אויך. אויף נאך א אופן. ווען א מענטש איז עוסק אין ישוב העולם, דער רמב"ם זאגט דא, וואס ער מאכט בגדים, וואס ער מאכט, וואס ער בויט בנינים, וואס ער גרייט צו עסן, איך ווייס נישט וואס, יעדער מענטש מיט זיין זאך וואס ער טוט, סוף כל סוף איז די תכלית האמת נישט אויב זיין תכלית פאר וואס ער גייט דא צו ארבעט און פאר וואס ער מאכט דארטן אז אז ס'זאל זיין א סארט בלאטעס איך ווייס נישט וואס סוף כל סוף איז דאס אז די רבונו של עולם זאל האבן דער איד וואס דער איד זאל קענען זיצן און לערנען דאס איז די תכלית וואס וואס ער טוט דא ווען ער טוט זיין תכלית אויף דעם דינט ער אויך די רבונו של עולם קומט אויס אז ס'איז דא א תכלית פון דעם אליינס אויך. דער מענטש וואס איז זיך מתבונן ווי אזוי צו דינען די רבונו של עולם גוט, קומט אויס ער מאכט פון זיין אמצעי א מטרה, אנשטאט אז ער זאל מיינען אז ער איז נאר געמאכט געווארן אז ער זאל קענען דא ער זאל קענען משמש זיין יענעם, פארשטייט ער אז ער קען מאכן, אויב ער איז ריכטיג משמש יענעם קען ער זיך אויסלערנען אז ער אליינס דינט ריכטיג די רבונו של עולם ווערט ער אויך א תכלית, קען ער זאגן אויף אזא מין אופן. אמאל געהערט ווי א ווי א ס'איז דא אסאך מאל וואס וואס נשים צו צו מיידלעך און ווען זיי ווערן אביסל עלטער וואס זיי האבן גוטע קעפ און זיי זענען זיך מתבונן אזוי ווי אין די מציאות איז א מינוט איז אונזער תכלית איז נאר מיר זענען נאר באשאפן געווארן צו זיין א באדינער צו צו באדינען די מאן דאס איז די פארדעם בין איך דא דא צו זיין א משמש. פשט איז, אים צוגרייטן, אים עסן, אים וואשן די בגדים, איך ווייס רייניגן די שטוב, און אכטונג געבן מיט זיינע קינדער, ווייל ער האט נישט קיין צייט, ווייל ער איז פארנומען אין איך ווייס וואס, ווייל ער דארף לערנען, ווייל ער דארף דאווענען, פאר דעם בין איך באשאפן געווארן? ס'איז דא א תשובה צו דעם. די תשובה צו דעם איז, אז, עס איז דא אסאך תשובות צו דעם, אבער איינע פון, אויב מ'וויל עס זאגן בקצרה, איז דא א מורא'דיגע זאך, ווען די אשה טוט איר ארבעט, ריכטיג מיט די ריכטיגע מח און מיט די ריכטיגע מהלך הדברים איז דעמאלטס דאס אליינס איז א איז א אמצעי אויף קירבה צו די רבונו של עולם, דאס אליינס איז דביקות צו די רבונו של עולם. פונקט אזוי ווי ווען א מענטש ער איז עוסק אין עשייה און ער טוט עס ריכטיג וועט דאס אים מקרב זיין צו די רבונו של עולם ווייל ער טראכט פון די רבוש"ע ווייל ער טוט עס און ער ווייס אז דאס איז מיין תכלית, איז די זעלבע זאך יעדער מענטש וואס איז אים משמש אז יענער זאל קענען לערנען, יעדער זבולון וואס וועט זיך מתבונן זיין ריכטיג וועט ווערן א ערליכע איד אליינס, יששכר זבולון איז א סדר אז פשט איז שמח זבולון בצאתך אויב יששכר באוהליך, דער זבולון קען אויך דינען די רבונו של עולם אויב ער וועט עס טון ריכטיג, ער וועט געדענקען בשעת ער טוט עס. און דאס איז די לעצטע חלק פון דעם שיעור, אז ווען דאס הייסט אזוי מיר זענען מוסיף צו די רמב"ם חוץ פון דעם וואס די מציאות איז אז אלעס איז משמש דער איד וואס ער זיצט און און און דינט רבונו של עולם און ער איז מברר ווי אזוי צו דינען בעסער און מפתח זיין שכל צו ווערן א ערליכע איד חוץ פון יענעם חלק קומט נאך א דרגה און דאס איז זייער וויכטיג עס צו באטאנען מען האט עס יעצט גערעדט אבער לאמיר עס קלאר אויסרעדן די נאך א דרגה איז אז דער איד וואס ער איז א מצווה ועושה, אז ער זאל דינען די רבונו של עולם, און ער טרעפט זיך אז ער איז א זבולון, ער טרעפט זיך אז ער איז א משמש, ער טרעפט זיך אז ער ארבעט, וועט ער גיין און ער וועט טון וואס ער טוט מיט די כוונה, ווייל בכל אופן איז דאך עס ממילא אזוי, ער וועט משנה זיין זיין כוונה, דאס וועט מאכן אז ער אליינס וועט ברענגען השראת השכינה צו די זאך וואס ער טוט. איינע פון די גאר שטארקע מקורות צו דעם, די וועלט זאגט עס איבער פון בריסקער רב, שטייט למעשה רב צדוק זאגט די זעלבע יסוד אין פרי צדיק, אז די גמרא זאגט אין מסכת עבודה זרה, אז לעתיד לבוא, וועלן די אומות העולם זאגן אז זיי האבן געמאכט די גשרים פאר די אידן, זיי האבן געמאכט די כבישים, אלץ וואס זיי האבן געמאכט איז אלעס געווען נאר ווייל זיי האבן געוואלט, און דער אייבערשטער וועט זיי זאגן, שוטים, אלעס וואס איר האט געמאכט איז נאר געווען פאר אייערע צרכים, איז די שאלה איז פארוואס רופט זיי די רבונו של עולם אן שוטים, די רבונו של עולם האט געדארפט זאגן בעלי שקרנים וואס איר האט געמיינט אייערע תאוות מיט אייערע זאכן, די מרחצאות האט איר געמאכט פאר די אידן? זאגט רב צדוק, די תשובה איז אוודאי זענען זיי נאר שוטים, ווייל לעתיד לבוא וועט דער אייבערשטער, ווי מען האט פריער געזען די אנהויב פונעם רמב"ם, וועלן מענטשן באמערקן און פארשטיין, פונעם מלאה הארץ דעה וועט ארויסקומען א ידיעה אז מענטשן וועלן זען פארוואס זיי האבן בעצם באשאפן זאכן. ער וועט אנהייבן זען, אה, ס'איז טאקע געווען פאר דער ערליכער איד, דאס איז די גאנצע סיבה פארוואס איך האב עס געדארפט מאכן. דאס הייסט אזוי, ס'איז נישטא קיין ספק בעולם און ס'איז פלאי פלאים, אבער די מענטשן וואס זיי באשאפן היינט, וואס זיי זיצן און זיי שטעלן אויס ווי אזוי צו מאכן מאשינען, ווי אזוי מען מאכט, פליגערס מיט די אלע זאכן, מען וועט זען אז ס'איז געווען פאר די פאר ערליכע אידן, וואס זיי האבן געדארפט אנקומען צו א מקום קדוש, זיי האבן געדארפט דינען די רבונו של עולם, זיי האבן געוואלט פארן אויף אויף הייליגע טעג צו א ערליכע איד, אויף דעם האט מען זיך בכלל באשאפן די גאנצע, אנישט דארף מען עס נישט, מען דארף עס נישט האבן, ס'איז דא נאך, ס'איז דא אמצעי לאמצעי, ווייל אסאך מאל איז דא וואס מען פארט פון איין פלאץ צו די צווייטע צו באשאפן א סארט עסן אדער צו א סארט רפואה, מיט די אלע זאכן ווייטער כדי דער איד זאל קענען אז מען זאל קענען מרפא זיין מיט די אלע זאכן, אבער עס איז נאר געווען פאר די פאר די וואס זיי זענען עוסק אין חכמה אלוקית, זיי וועלן עס דעמאלס באמערקן וועלן זיי קומען שרייען זיי ווילן האבן שכר, וועט דער אייבערשטער זיי זאגן שוטים שבעולם אבער וואס האט איר אינזינען געהאט, פארוואס האט איר נישט אינזינען געהאט דאס, איז וואס ווייזט יענע מאמר פון די גמרא, ס'ווייזט פאר די פשוטע מענטש אז. טוען וואס דו טוסט, אפילו דו כאפסט נישט יעצט אויף די מינוט ווי אזוי דאס דינט אז אידן זאלן עוסק זיין בחכמה אלוקית, אבער דאס איז די מציאות. יעדע סארט ארבעט וואס דו ביסט עוסק, אפילו דו הייבסט נישט אן כאפן ווי אזוי דאס העלפט די ערליכע איד, כ'ווייס, מאכט משכנתא'ס, מארגעדזשעס, מענטשן זאלן קענען באקומען, כ'ווייס נישט, ער טוט זאכן, ער זעט נישט יעצט אויף די מינוט אז ס'העלפט די ערליכע איד, אבער ס'איז מיט א קשר. אז יענער וועט קויפן אויב ער טוט עס מיט א ריכטיגע מהלך מיט ישוב העולם, יענער וועט קענען קויפן א דירה, וועט ער זיין מסודר, וועט יענער קענען מאכן געלט, וועט ער קענען תומך זיין, ס'איז דא א סדר הדברים, איך דין יעצט די ישוב העולם פון די מענטשן, אלעס איז נאר מיט איין תכלית, אלע ישוב העולם'ס, מען זאגט ס'איז דא א תכלית פון ישוב העולם, דער אייבערשטער וויל ישוב העולם, פארוואס? אלע ישוב העולם ברענגט צו ביים סוף ביים סוף ביים סוף אז דער איד זאל קענען זיין אין א באוואוינטע וועלט און קענען האבן וואס ער דארף צו דינען די רבונו של עולם. יעצט קיינער זאל נישט טראכטן אז ס'איז מאדנע אז א האלב מיליאן מענטשן גיבן זיך אפ יעצט מיט העלפן א מענטשן, ס'איז זייער א נארמאלע זאך, דאס איז די סדר פון די בריאה, ווען מ'וואלטן פארשטאנען דעם תכלית וואלט מען פארשטאנען אז ס'איז בכלל נישט א מאדנע זאך, ווען מ'זעט ווי א נארישע ראש ממשלה צו א נשיא פון א מדינה גייט פון איין מדינה צו די צווייטע און מ'נעמט ארויס א צוויי דריי פליגערס און ס'פארט אפאר הונדערט מענטשן און מ'נעמט ארויס א האטעל און ס'קאסט א בסדר ס'איז נארמאל פינף זעקס מיליאן יורא דו ווייסט דאך זיך עס געבן א ריר, און ווען ווען ווען ווען ערליכע אידן ווען צדיקים אויף א קלענערן פארנעם, גבאים משרתים יוצר משרתים ואשר משרתיו כולם עומדים די גאבע פון דעם גאבע, ס'גייט מיט פאר די מסע המלכות, גייט מיט דארטן די מער, מען דינגט אויס, און ס'איז לעבעדיג און לוסטיג, מען בויט מקווה'ס, ס'איז א מצב, יעצט די די זאך איז זייער נארמאל, אבער דער מענטש וואס רעדט זיך איין אז ס'איז מאדנע איז די פשט אז ער האט נישט געכאפט אז א גאנצע צייט איז אסאך מער ווי דעם. ער מיינט אז יעצט איז מאדנע אז מ'האט געדארפט צאלן דארטן צוואַנציק קארטעס פאר די אלע גבאים וואס מ'האט געדארפט מיטקומען. דאס איז מאדנע? דו ווייסט אז סאיז דא אפאר הונדערט טויזנט מענטשן וואס ארבעטן מידי יום ביומו אין די פאבריק דא? מען מיינט אז אויב סאיז דא פֿיר מענטשן וואס זיי ארבעטן אויף די עסן צו עס מאכן לפי די כשרות וואס יענער וויל, סאיז א גאנצע קאך! א גאנצע קאך! מען מאכט ספעציעלע מענטשן ווייל ער וויל האבן אזא. סאיז מאדנע ווייל נאך פֿיר מענטשן ארבעטן דארט. ס'איז דא אפאר הונדערט טויזנט מענטשן וואס ארבעטן, און די גאנצע בריאה איז אויף דעם, משוגעים, מען מיינט אז ס'איז יענעם, ס'איז געמאכט געווארן פאר דעם, איז וואס זאל מען טון, נע, נע, נאך א מענטש, ס'איז אזוי קליין קעפיג, ס'איז אזוי נאריש, ס'איז מורא'דיג מורא'דיג מצומצם צו טראכטן אויף אזא סארט אופן, טאר נישט טראכטן אזוי, דאס איז די ציור הבריאה, אז א איד טראכט פון די רבונו של עולם און ער דאווענט צו אים, און ער דינט אים, אז אלעס וואס ממילא אזוי, אלעס איז ממילא אזוי, יעצט דו כאטש טראכט בשעת דו טוסט עס, אז דאס טראכטן האט מען באקומען שכר, עס נישט טראכטן, שטייט אין די גמרא, האט מען נישט באקומען שכר, אזוי זאגט די גמרא עבודה זרה, ס'ווענדט זיך צו דו וועסט טראכטן, ווען א מענטש בייט זיין בליק אויף אזא סארט אופן, זיין כיבוד תלמידי חכמים איז אנדערש, זיין זיך מוסר נפש זיין אויף קביעות עיתים איז אנדערש, זיין זיין בליק וואס איז חשוב וואס איז נישט, וואס איז וויכטיג וואס איז נישט וויכטיג, מען מוז עס לערנען אפאר מאל, אסאך מער ווי אפאר מאל, און מען דארף קוקן אין דעם בליק אויף אזא מין אופן, וואס איז די, וואס איז עיקר און וואס איז טפל. ווען א מענטש פארשטייט וואס איז עיקר און וואס איז טפל, און עס העלפט אים אז ער זאל לעבן ריכטיגער, און ער זאל קענען דינען די רבונו של עולם בעסער. חנניא בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.